בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות דף ע ב, מ'הייבט אן דף ע ב עמוד א', דרײַצן שורות פון אויבן, אמר רב הונא, זאגט די הייליגע גמרא אמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט, דבר תורה משוך אוכל בתרומה, ס'טייטש מדין תורה מדאורייתא מעג א משוך עסן תרומה, וואס איז דאס א משוך? משוך איז אזא איינער, וואס זיין ערלה איז צוריק געוואקסן, ס'איז צוריק געשלעפט געווארן, ס'איז צוריק געוואקסן, ס'דעקט צוריק צו די עטרה, ס'טייטש ער קוקט אויס ווי א ערל, זאגט רב הונא, מן התורה הייסט ער נאך אלץ געמל'ט, און ממילא מן התורה מעג ער עסן תרומה, נאר וואס, ומדבריהם גזרו עליו מפני שנראה כערל, חז"ל האבן גוזר געווען ער זאל נישט עסן קיין תרומה, ווייל ער קוקט אויס ווי אן ערל, אבער מן התורה מעג ער עסן. מיתיבי, פרעגט די גמרא א קשיא אויף רב הונא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, משוך, צריך שימול, אז א משוך דארף זיך מל'ן. יעצט לכאורה איז משמע דא אין די ברייתא אז טאמער א משוך האט זיך נישט געמל'ט טאר ער נישט עסן קיין תרומה מן התורה, איז א קשיא אויף רב הונא. יעצט בעצם ווי שטייט דאס אין די ברייתא? שטייט נערגעץ נישט אזא זאך, און די גמרא גייט טאקע גראד ענטפערן, זאגט די גמרא מדרבנן, ס'טייטש פון די ברייתא איז נישט קיין קשיא, ווייל אז שטייט אין די ברייתא משוך צריך שימול, קען זיין די ברייתא מיינט מדרבנן דארף זיך א משוך מל'ן אבער פון דא בעצם איז נישט קיין סתירה אויף רב הונא איז די גמרא וויל פארשטיין וואס האט די מקשן געהאלטן וואס טייטש איינער האט דאך געפרעגט די קשיא פון די ברייתא און וואס האט ער געהאלטן דא זאגט די גמרא ודקארי לה מאי קארי לה הא צריך קתני ס'טייטש וואס שטייט דא אין די ברייתא סך הכל שטייט משוך צריך שימול שטייט נישט משוך הרי הוא כערל שטייט ער דארף זיך מל'ן איז פון ווי די קשיא? ווי געלעגן דא א קשיא אויף רב הונא? ענטפערט די גמרא, קטעי בסיפא, ס'טייטש דער מקשן האט געהאט א טעות אין די סיפא פון די ברייתא, און פון דארט האט ער א קשיא געפרעגט אויף רב הונא, אבער למעשה ווי מ'וועט זען טאקע ס'איז א טעות, און וואס שטייט אין די סיפא פון די ברייתא איז אזוי, אין די סיפא שטייט רבי יהודה אומר, רבי יהודה קריגט זיך אויף די תנא קמא, ס'טייטש תנא קמא האט געזאגט א משוך דארף זיך מל'ען, זאגט רבי יהודה ניין, לא ימול, א משוך זאל זיך נישט מל'ען, מפני שסכנה היא לו, ווייל ס'איז א סכנה פאר א משוך זיך צו מל'ען ווייל עס איז דא א חשש אפשר וועט ער אפשניידן די גיד די עבר אליין ער וועט ווערן א כרות שפכה און ער וועט עובר זיין אויף א עבירה נישט קענען חתונה האבן נישט קענען האבן קיין קינדער און ממילא זאגט רבי יהודה א משוך זאל זיך נישט מל'ען אמרו לו זאגן די חכמים די תנא קמא צוריק צו רבי יהודה ס'איז נישט ריכטיג ס'איז נישט קיין שום סכנה והלא הרבה מלו בימי בן כוזיבא והולידו בנים ובנות אין די צייטן פון בן כוזיבא דאס איז בר כוכבא איז געווען א שטאט ביתר וואס די רוימישע האבן געצווינגען דארט יעדער איינער מושך צו זיין די ערלה און שפעטער ווען בר כוכבא האט מורד געווען אין די רוימישע האבן זיך אלע דארט איבערגעמל'עט און ס'איז זיי גארנישט געשען זיי האבן אלע געהאט קינדער און נאך מער ברענגען די חכמים א ראיה פון א פסוק שנאמר שטייט אין פסוק המול ימול, איז פון די געדאפלטע לשון דרשנ'ט מען אפילו מאה פעמים, אז אפילו הונדערט מאל דארף מען זיך מל'ען, און נאך מער נאך א פסוק ברענגען זיי, די גמרא וועט באלד פרעגן וואס דארף מען צוויי פסוקים, נאך א פסוק ואומר שטייט אין פסוק את בריתי הפר, וואס דאס איבעריגע ווערטער וואס מען דרשנ'ט פון דעם, לרבות את המשוך. אז א משוך וואס מל'ט זיך נישט איז את בריתי הפר, איז מיפר די ברית השם, על כל פנים זאגן די חכמים צו רבי יהודה, אוודאי דארף מען זיך מל'ן, איז קודם כל פרעגט די גמרא פארוואס דארפן די חכמים ברענגען צוויי פסוקים, מאי ואומר, ענטפערט די גמרא, ווייל וכי תימא האי המול ימול, לרבות ציצין המעכבין את המילה, איך וואלט ווען אפשר געמיינט אז המול ימול מיינט נישט אז א משוך דארף זיך מל'ן, נאר איינער וואס האט זיך געמל'ט און ער האט זיך נישט גוט געמל'ט ווייל ס'איז איבערגעבליבן שטיקלעך די ציצין המעכבין את המילה, איז אזא איינער דארף צו ענדיגן די מילה דארף אראפשניידן די ציצין, אבער נישט זיך איבערמל'ן נישט איינער וואס איז משוך דארף זיך איבערמל'ן, איז תא שמע, דערפאר ברענגען די חכמים נאך א פסוק את בריתי הפר לרבות את המשוך, על כל פנים דאס שטייט אין די סיפא פון די ברייתא, און במילא איז די גמרא יעצט מסביר, וואס האט דער מקשן דער וואס האט געפרעגט אויף ר' הונא געהאלטן, וואס האט ער פארשטאנען? ער האט פארשטאנען הוא סבר, דער מקשן האט געהאלטן אז מדקא נסיב לה הש"ס קרא, אז פון דעם וואס די ש"ס, טייטש די חכמים, ברענגען פסוקים וואס ווייזט אויף מן התורה קוקט אויס, אז א משוך דארף זיך מל'ן איז דאורייתא, זעהן מיר דא אז ס'איז א דאורייתא, און דאס איז שווער געווען אויף רב הונא וויאזוי זאגט רב הונא אז א משוך דארף זיך מל'ן מדרבנן, דא זעהן מיר קלאר ס'איז א דאורייתא, אבער אויף דעם זאגט די גמרא למעשה ס'איז א טעות, ולא היא מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא, ס'הייסט דער מקשן האט געהאט א טעות, אוודאי דאס אז א משוך דארף זיך איבערמל'ן איז נאר מדרבנן, מדאורייתא הייסט ער גע'מל'עט, מדאורייתא קען ער עסן תרומה, נאר וואס די אלע פסוקים איז נאר א אסמכתא, מיתיבי פרעגט אבער די גמרא א קשיא אויף רב הונא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, טומטום אין אוכל בתרומה, אז א טומטום טאר נישט עסן קיין תרומה, פארוואס ווייל א טומטום ווייסט מען דאך נישט ער איז א זכר צו א נקבה די אבר איז צוגעדעקט, און במילא עס קען זיין ער איז א זכר, און טאמער ער איז א זכר איז ער דאך נישט גע'מל'עט איז ער א ערל, במילא על הצד אז ער איז א זכר איז ער א ערל, קען ער נישט עסן קיין תרומה ווייל א ערל קען נישט עסן קיין תרומה, אבער זאגט די ברייתא נשיו ועבדיו אוכלין, זיינע פרויען און זיינע קנעכט קענען יא עסן, און וואס טייטש פרויען פון א טומטום, וועמיר באלד זעהן די גמרא א טומטום קען דאך נישט האבן א פרוי מען ווייסט דאך נישט צו ער איז א זכר צו א נקבה, אבער עבדיו איז נאך גאנץ פשוט, זיינע קנעכט קענען עסן תרומה ווייל ממה נפשך, טאמער איז א נקבה איז די קנעכט פון א נקבה א כהן קענען עסן תרומה, און טאמער איז א זכר אפילו ער איז א ערל איז ער קען נישט עסן תרומה, אבער זיין קנעכט קענען עסן אזוי ווי מען האט שוין געזען אין א משנה. ווייטער זאגט יעצט די ברייתא משוך ונולד כשהוא מהול, סיי א כהן וואס איז משוך, ער האט צוריק א ערלה, און סיי א כהן וואס איז געבוירן גע'מל'עט, הרי אלו אוכלין, מעגן עסן תרומה, איז קודם כל פון דא אליין איז שווער אויף רב הונא, רב הונא האט געזאגט מדרבנן טאר מען נישט עסן קיין תרומה טאר א משוך נישט עסן תרומה, דא שטייט קלאר אין די ברייתא אז א משוך מעג יא עסן תרומה, על כל פנים לאמיר ווייטער זען די ברייתא, אנדרוגינוס אוכל בתרומה, אן אנדרוגינוס מעג עסן תרומה, ווייל ממה נפשך נישט קיין חילוק צו ער איז א זכר צו א נקבה, אדער אפילו לויט די מאן דאמר אז א אנדרוגינוס איז א בריה בפני עצמה אבער ווי נישט ווי, ער איז א כהן און במילא קען ער עסן תרומה, אבער ואין אוכל בקדשים, קדשי קדשים טאר אן אנדרוגינוס נישט עסן, ווייל על הצד אז ער איז א נקבה, א נקבה טאר נישט עסן קיין קדשי קדשים, ווייטער פירט די ברייתא אויס, טומטום אינו אוכל לא בתרומה ולא בקדשים, א טומטום טאר נישט עסן נישט קיין תרומה און נישט קיין קדשים, יעצט די ברייתא חזר'ט זיך דא איבער, די ברייתא האט זיך דאך אנגעהויבן מיט דעם אז טומטום אינו אוכל בתרומה, און די גמרא וועט זיך שוין שטעלן אויף דעם פארוואס די ברייתא חזר'ט נאכאמאל איבער די דין פון טומטום, אבער על כל פנים פירט די גמרא אויס די קשיא אויף רב הונא, קתני מיהת, שטייט דאך אבער דא קלאר אין די ברייתא, משוך ונולד כשהוא מהול, הרי אלו אוכלין, אז זיי מעגן עסן תרומה, איז משמע אפילו מדרבנן, תיובתא דרב הונא תיובתא, איז טאקע אפגעפרעגט רב הונא. איז למעשה דאס איין גירסא, דאס איז טאקע די גירסא אין די גמרא וואס אונז האמיר, אבער רש"י ברענגט א צווייטע גירסא וואס געפעלט פאר רש"י בעסער, אז דאס איז נישט קיין קשיא אויף רב הונא נאר פארקערט גאר, די גמרא האט דא געוואלט א ראיה ברענגען צו רב הונא, ווייל די ברייתא, דאס וואס שטייט דא אין די ברייתא אז א משוך עסט תרומה, מיינט נישט די ברייתא בפועל, אז א משוך מעג עסן תרומה ס'איז נישט דא קיין פראבלעם מדרבנן, ניין, די ברייתא האלט פונקט ווי רב הונא אז מדרבנן טאר א משוך נישט עסן תרומה, נאר די ברייתא רעדט מדאורייתא אז מדאורייתא מעג א משוך עסן תרומה, מילא א ראיה צו רב הונא פון די ברייתא, אזא גירסא ברענגט רשי, און רשי געפעלט די גירסא, זאגט די גמרא ווייטער, אמר מר, די גמרא צונעמט די ברייתא, האט מען געזען די ברייתא, טומטום אינו אוכל בתרומה, נשיו ועבדיו אוכלין, אז א טומטום טאר נישט עסן תרומה אבער זיינע פרויען זיינע קנעכט מעגן יא? פרעגט די גמרא, נשיו לטומטום מנא ליה, פון וואו האט א טומטום א פרוי? א טומטום דאך א ספק זכר ספק נקבה, וויאזוי האט ער פרויען? ענטפערט די גמרא, אילימא דקדיש, עסטו וועלן זאגן אז דער טומטום האט מקדש געווען א פרוי, ס'טייטש קען זיין ער טאר נישט אבער ער האט מקדש געווען א פרוי, איז די פרוי זיין פרוי, און דתניא, די גמרא ברענגט א ראיה פון א ברייתא, אז ווען א טומטום איז מקדש א פרוי, העלפט די קידושין אויף געוויסע זאכן, ווי עס שטייט אין די ברייתא, טומטום שקידש, קידושיו קידושין, טאמער א טומטום האט מקדש געווען א פרוי, איז די קידושין א קידושין אז וואס? אז ער וועט איר דארפן גט'ן, ס'טייטש ס'איז דאך דא א צד אז ער איז א זכר, און מילא זי קען נישט חתונה האבן ווי לאנג זי קריגט נישט קיין גט, די זעלבע זאך, נתקדש, וואס איז טאמער א מאן האט מקדש געווען א טומטום, קידושיו קידושין, העלפט אויך די קידושין אז וואס? אז די מאן קען נישט יעצט חתונה האבן מיט די קרובות פון די טומטום, ווייל קען זיין די טומטום איז א נקבה קען זיין די קדושין האט חל געווען, אבער על כל פנים זאגט די גמרא דאס קען נישט זיין, ס'טייטש דאס קען נישט זיין פשט אין די ברייתא נשיו, א פרוי וואס די טומטום האט מקדש געווען פארוואס? ווייל אימר דאמר לחומרא, לקולא מי אמרינן, ספק אישה הוא, ואין אישה מקדשת אישה, ס'טייטש יא, לחומרא זאגט מען אוודאי אז ווען א טומטום האט מקדש געווען א פרוי, דארף די פרוי א גט, אבער נישט לקולא, נישט פשט אז יענע פרוי קען יעצט עסן תרומה, ווייל ס'איז דאך דא א צד אז דער טומטום איז א פרוי, און א פרוי קען נישט מקדש זיין א צווייטע פרוי, איז אוודאי קען נישט זיין אז די צווייטע פרוי זאל קענען עסן תרומה. איי אויב אזוי וואס איז טאקע פשט נשיו? ברענגט די גמרא צוויי תירוצים, קודם זאגט אביי נאכדעם רבא, אמר אביי, אביי ענטפערט אזוי, כשביציו ניכרות מבחוץ, ס'טייטש דער טומטום וואס די ברייתא רעדט פונעם טומטום, מיינט נישט א געהעריגע טומטום וואס מ'ווייסט טאקע נישט צו ס'איז א זכר צו א נקבה, נאר דא רעדט מען פון א טומטום וואס די ביצים איז ניכר מבחוץ, וואס טייטש מען ווייסט קלאר ער איז א זכר, נאר וואס מען קען נישט צוקומען צום גיד און ממילא טעכניש קען מען אים נישט מל'ן, און דערפאר זאגט די ברייתא אז ער אליין איז א ערל קען ער נישט עסן קיין תרומה, אבער זיין פרוי און זיינע קנעכטן אוודאי קען ער האבן א פרוי און זיי וועלן יא מעגן עסן תרומה, דאס זאגט אביי, רבא אמר, רבא זאגט אן אנדערע תירוץ, זאגט רבא מאי נשיו אמו, נשיו מיינט נישט זיינע פרויען, א טומטום קען נישט האבן א פרוי, נאר ס'מיינט זיין מאמע, אז טאמער זיין מאמע איז א בת ישראל וואס האט חתונה געהאט מיט א כהן, און דער כהן איז געשטארבן, דער מאן איז געשטארבן, קען די מאמע יעצט עסן תרומה מכח פונעם טומטום. זאגט די גמרא, אמו פשיטא, וואס איז דער חידוש, יעדע פרוי קען עסן תרומה מכח א קינד? ענטפערט די גמרא, ווייל מהו דתימא מוליד מאכיל, שאינו מוליד, אינו מאכיל, ס'וואלט געווען א הוה אמינא צו זאגן, פון וואו ווייסט מען אז א פרוי מעג עסן תרומה מכח די קינד, וואס שטייט אין פסוק ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו, וואס מען דרשנ'ט יאכילו בלחמו אז די יליד ביתו די קינדער זענען מאכיל די מאמע, ממילא וואלט געווען א הוה אמינא אז יליד ביתו די לשון יליד ביתו איז נאר א קינד וואס קען האבן קינדער, אבער א טומטום וואס קען נישט האבן קיין קינדער, קען נישט מאכיל זיין די מאמע, איז קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון די ברייתא, לויט רבא אז ס'איז נישט אזוי, אז א טומטום איז מאכיל זיין מאמע. פרעגט יעצט די גמרא אויף רבא'ס פשט, תא שמע, פון די ברייתא אליין, האבן מיר געזען סוף די ברייתא, אז די ברייתא חזר'ט זיך נאכאמאל איבער, די ברייתא זאגט, טומטום אינו אוכל לא בתרומה ולא בקדשים, וואס בעצם איז שוין געשטאנען אין די רישא, און ממילא זאגט די גמרא אזוי, בשלמא לאביי, גאנץ גוט לויט אביי. וואס אביי האט מפרש געווען וואס מיינט טומטום אין די רישא, אזא סארט טומטום וואס ביציו ניכרות מבחוץ וואס מען ווייסט קלאר ער איז א זכר, און מיט דעם האט אביי פארענטפערט, אזוי האט ער פרויען ווייל איך ווייס ער איז א זכר, איז לויט אביי פארשטייט מען פארוואס די ברייתא חזר'ט נאכאמאל איבער די דין פון א טומטום, אז תנא רישא ערל ודאי, וקתני סיפא ספק ערל, ס'טייטש אין די סיפא וואס די ברייתא חזר'ט נאכאמאל איבער טומטום אינו אוכל לא בתרומה ולא בקדשים, דארט רעדט מען פון א געהעריגע טומטום, וואס איז ספק זכר ספק נקבה, און אויף דעם זאגט די ברייתא ער עסט אויך נישט קיין תרומה, אלא לרבא, אבער לויט רבא, וואס רבא איז מפרש נשיו מיינט אמו, און טומטום אין די רישא מיינט א געהעריגע טומטום, אויב אזוי טומטום דסיפא למה לי, פארוואס חזר'ט נאכאמאל די ברייתא איבער די זעלבע דין? ענטפערט די גמרא, מאי טומטום, רבא וועט ענטפערן וואס מיינט טומטום אין די סיפא, ערל, ס'מיינט נישט א טומטום, נאר ס'מיינט א פארשטאפטע, א ערל א פשוטע ערל, אז א ערל עסט נישט קיין תרומה נישט קיין קדשים, זאגט די גמרא וואס? דאס דארף אונז די ברייתא זאגן, השתא ספק ערל לא אכיל, ודאי ערל אכיל, ס'טייטש נאכדעם וואס שטייט אין די רישא פון די ברייתא אז א טומטום עסט נישט קיין תרומה, פארוואס עסט נישט קיין טומטום א תרומה? ווייל ס'איז דא א צד אז אפשר איז ער א זכר, און אז ער איז א זכר איז ער דאך אן ערל, און פארדעם קען ער נישט עסן, פשט די ברייתא זאגט אונז אז א ספק ערל עסט נישט קיין תרומה, איז וואס דארף די ברייתא זאגן אז א ודאי ערל עסט נישט קיין תרומה? פארשטייט זיך אז א ודאי ערל עסט נישט קיין תרומה, ענטפערט די גמרא, מה טעם קאמר? טייטש לויט רבא איז די ברייתא זיך אליין מסביר, אז מה טעם טומטום אינו אוכל בתרומה, ווילסט וויסן פארוואס א טומטום טאר נישט עסן קיין תרומה? מפני שספק ערל הוא ווייל עס איז א ספק ערל, וערל אינו אוכל לא בתרומה ולא בקדשים, און א ערל עסט נישט קיין תרומה, און דערפאר קען א טומטום אויך נישט עסן קיין תרומה. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, די גמרא גייט יעצט צוריק צו די מימרא פון רב הונא אז א משוך טאר נישט עסן קיין תרומה מדרבנן, זאגט די גמרא לימא כתנאי, לכאורה איז דאס א מחלוקת תנאים, וועלכע מחלוקת תנאים? איז אזוי, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, משוך, וגר שנתגייר כשהוא מהול, סיי א משוך וואס. איז געווען געמאלעט, און סיי א גר וואס האט זיך מגייר געווען ווען ער איז געווען געמאלעט, ס'טייטש געווען לאמיר זאגן א אראבער וואס האט זיך שוין געמאלעט פון פארדעם און ער האט זיך מגייר געווען, און די זעלבע זאך וקטן שעבר זמנו, א קטן וואס אריבער די אכטע טאג, לאמיר זאגן וואס מ'האלט שוין די ניינטע טאג, די צענטע טאג און ער איז נאכנישט געמאלעט, ושאר כל הנימולים, און די זעלבע זאך יעדער איינער וואס איז נאכנישט געמאלעט וואס מ'דארף מל'ן, און די גמרא האקט גראד אריין וואס מיינט עס שאר כל הנימולים, זאגט די גמרא לאתויי, מי שיש לו שתי ערלות, ס'קומט מרבה זיין איינער וואס האט צוויי ערלות איינס אויפן צווייטן, אז די אלע אינן נימולין אלא ביום, מוז מען אלע מל'ן בייטאג, ס'טייטש, דאס וואס שטייט אין די תורה ביום השמיני ימול בשר ערלתו, וואס שטייט אין ביום, מיינט נישט דווקא ווען ס'איז די אכטע טאג, נאר אפילו נאך די אכטע טאג, למשל א משוך וואס דארף זיך יעצט מל'ן א צווייטע מאל, אדער א גר שנתגייר כשהוא מהול, וואס איז זיכער נישט די אכטע טאג, אדער א קטן שעבר זמנו, די אלע דארפן זיך אויך מל'ן בייטאג. ר' אלעזר בר' שמעון אומר, קריגט זיך, און ר' אלעזר בר' שמעון זאגט, בזמנו, ווען מ'מל'ט די אכטע טאג, דעמאלטס אין נימולין אלא ביום, דארף עס זיין דווקא בייטאג. אבער שלא בזמנו, טאמער ס'איז נישט די אכטע טאג, נימולין ביום ובלילה, קען מען אויך מל'ן ביינאכט. יעצט וואס איז די מחלוקת דא? מאי לאו בהא קא מיפלגי, לכאורה איז דאס די מחלוקת, דמר סבר משוך דאורייתא, ומר סבר משוך דרבנן, ס'טייטש תנא קמא האלט אז א משוך דארף זיך מל'ן מן התורה, ער קריגט זיך אויף רב הונא, און דערפאר זאגט ער ס'דארף זיין דווקא בייטאג, מה שאין כן ר' אלעזר בר' שמעון האלט אז א משוך דארף זיך נאר מל'ן מדרבנן, און דערפאר זאגט ר' אלעזר בר' שמעון אז ער קען זיך אויך מל'ן ביינאכט. פרעגט אבער אויף דעם די גמרא, ותסברא, וואס? דאס איז די מחלוקת? צו א משוך איז א דאורייתא צו א דרבנן? דאס איז נישט זייער איינציגסטע מחלוקת, זיי האבן זיך געקריגט ביי אנדערע אויך, קטן שעבר זמנו, מי איכא למאן דאמר דרבנן, ביי א קטן שעבר זמנו, א קטן וואס מען גייט מל'ן די ניינטע טאג צו די צענטע טאג, וואס דארט האבן מיר אויך געזען די תנא קמא קריגט זיך אויף ר' אלעזר בר' שמעון, אז ר' אלעזר בר' שמעון זאגט דארט אויך אז ער קען זיך מל'ן ביינאכט, וואס וועט דארט זיין די תירוץ? ווייל ס'איז א דרבנן? אוודאי נישט! אוודאי איז דא א חיוב מן התורה צו מל'ן דאס קטן. אלא נאר, אוודאי זאגט די גמרא איז נישט דאס די מחלוקת דא. דכולי עלמא משוך דרבנן. יעדער איינער האלט אז די חיוב צו מל'ן א משוך איז נאר מדרבנן. פונקט ווי רב הונא. ווייטער וקטן שעבר זמנו דאורייתא. אוודאי האלט יעדער אז א קטן שעבר זמנו איז די חיוב צו מל'ן מן התורה, איי וואס די מחלוקת דא? והכא בהא קמיפלגי, מר סבר דרשינן וביום, ומר סבר לא דרשינן וביום, סטייטש שטייט אין פסוק וביום השמיני, מיט א איבעריגע ו' וואס וואלט געקענט שטיין ביום השמיני, איז תנא קמא האלט מ'דרש'נט די ו' פון וביום, סטייטש ווען סוואלט נאר געשטאנען ביום השמיני וואלט איך געזאגט אז א ברית די אכטע טאג דארף זיין ביום, אלע אנדערע ברית'ן מוז נישט זיין ביום, פארדעם שטייט א ו' וביום זאגט די תנא קמא, וואס וביום דרש'נט מען אז יעדע ברית מוז זיין דווקא בייטאג, און אפילו די רבנן'דיגע ברית'ן האבן חזל אויך מתקן געווען זאל זיין דווקא בייטאג, מה שאין כן ר' אלעזר בר' שמעון דרש'נט נישט די ו' פון וביום, און פאר דעם האלט ער אז דווקא א ברית בזמנו דארף זיין די אכטע טאג בייטאג, מה שאין כן אלע אנדערע ברית'ן קענען אויך זיין ביינאכט, ברענגט די גמרא טאקע א ראיה אז דאס איז די הסבר פון די תנא קמא ווייל ער דרש'נט וביום, כי הא דיתיב ר' יוחנן וקדריש, אזוי ווי א מעשה ר' יוחנן איז אמאל געזעצן און גע'דרש'נט א דרשה אזוי, שטייט אין פסוק והנותר אז ס'בלייבט איבער פלייש פון א קרבן דארף מען עס פארברענען, זאגט דער פסוק והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש ישרף, אז די דריטע טאג דארף מען עס פארברענען, ס'הייסט לאמיר זאגן א שלמים, א שלמים מעג מען עסן לשני ימים ולילה אחד צוויי טאג מיט איין נאכט, ס'הייסט לאמיר זאגן א מענטש האט געברענגט א שלמים זונטאג, איז די גאנצע טאג זונטאג מעג מען עס עסן, זונטאג ביינאכט מעג מען עס עסן, מאנטאג בייטאג מעג מען עס עסן, און מאנטאג ביינאכט ווערט עס נותר, נאר וואס, יענע נאכט טאר מען עס נישט פארברענען, מען דארף ווארטן אויפן טאג, אויף די דריטע טאג ס'טייטש ביום השלישי דינסטאג בייטאג מעג מען עס ערשט פארברענען, איז אויף דעם האט רבי יוחנן געזאגט, נותר בזמנו, אז טאמער טאקע עס איז בזמנו מען וויל עס פארברענען די דריטע טאג אינו נשרף אלא ביום, מוז עס זיין דווקא בייטאג, נישט א נאכט פריער ס'טייטש מאנטאג נאכט קען מען נישט פארברענען נותר אבער שלא בזמנו נאכדעם וואס אריבער יענער טאג נשרף בין ביום בין בלילה מעג מען פארברענען נותר אויך ביינאכט אזוי זאגט ר' יוחנן ואיתיביה ר' אלעזר לר' יוחנן האט ר' אלעזר מען רעדט דא די אמורא ר' אלעזר ווי רש"י זאגט און מ'עט באלד זען די גמרא דאס איז ר' אלעזר בן פדת די תנא ר' אלעזר איז ר' אלעזר בן שמוע די אמורא ר' אלעזר איז ר' אלעזר בן פדת איז רבי אלעזר בן פדת געווען א תלמיד פון רבי יוחנן, האט ער געפרעגט פון רבי יוחנן פון א ברייתא, יעצט רבי יוחנן האט נישט געוואוסט ס'א ברייתא ווי מען וועט באלד זען, אבער רבי אלעזר האט געפרעגט פון א ברייתא אזוי, שטייט אין די ברייתא אויף אונזער פסוק וביום השמיני ימול בשר ערלתו, זאגט די ברייתא, אין לי אלא נימול לשמיני שאין נימול אלא ביום, ווייסט מען פון דעם פסוק אז טאמער מען מל'עט א קינד די אכטע טאג מוז עס זיין בייטאג, אבער מנין לרבות לתשעה, לעשרה, לאחד עשר, און לשנים עשר, ווי ווייסט מען אז טאמער מען מל'עט די ניינטע די צענטע די עלעפטע אדער די צוועלעפטע טאג אז ס'מוז אויך זיין בייטאג, און ווי רש"י זאגט נישט סתם כאפט ער דא אן די ניינטע די צענטע די עלעפטע אדער די צוועלעפטע, נאר ס'איז א משנה אין שבת וואס די משנה דארט רעכנט אויס אז טאמער א קינד ווערט געבוירן בין השמשות מל'עט מען אים די ניינטע טאג און טאמער די ניינטע טאג איז שבת מל'עט מען אים די צענטע טאג און טאמער זונטאג איז יום טוב מל'עט מען אים די עלעפטע טאג און טאמער זונטאג איז ראש השנה מל'עט מען אים די צוועלעפטע טאג, איז על כל פנים ווי ווייסט מען אז טאמער מען מל'עט נישט די אכטע טאג מוז עס אויך זיין בייטאג זאגט די ברייתא תלמוד לומר וביום שטייט וביום השמיני איז פון די ו' איז מען מרבה אז נישט נאר די אכטע טאג נאר ווען מען מל'עט איינעם מוז עס זיין בייטאג און נישט ביינאכט אזוי שטייט אין די ברייתא און ממילא פירט רב אלעזר אויס זיין קשיא צו רבי יוחנן ואפילו למאן דלא דריש ו' אפילו לויט רב אלעזר ברב שמעון וואס מען האט פריערט געזען וואס ער דרש'נט נישט די ו' פון וביום השמיני, ו' וה' דריש, יעדער איז אבער מודה אז ווען שטייט ו' ה' וואס זענען איבעריג, דרש'נט מען א ו' מיט א ה' צוזאמען, און מילא ביי נותר וואס שטייט והנותר, זאגט ר' אלעזר איז אוודאי יעדער מודה אז מען דרש'נט די ו' מיט די ה', אז אלעמאל מוז מען פארברענען נותר בייטאג, אפילו שלא בזמנו, און מילא פרעגט ער אויף ר' יוחנן, וויאזוי זאגסטו ר' יוחנן אז נותר שלא בזמנו נשרף בין ביום ובין בלילה? אישתיק, איז ר' יוחנן שטיל געבליבן. בתר דנפק, נאכדעם וואס ר' אלעזר איז ארויס, אמר ליה ר' יוחנן לריש לקיש, האט ר' יוחנן געזאגט צו ריש לקיש מיט אזא התפעלות, ראיתי לבן פדת, שיושב ודורש כמשה מפי הגבורה, איך זעה דא דער ר' אלעזר בן פדת דרש'נט פסוקים ווי משה מפי הגבורה און ווי רשי איז מסביר, רבי יוחנן האט נישט געוואוסט אז רבי אלעזר בן פדת זאגט דא נאך א ברייתא, און מילא האט געזען רבי אלעזר בן פדת ממש באנוצט זיך מיט לשונות פון תנאים, האט אזא העכערע לשון, אזוי ווי משה מפי הגבורה, איז ער שטארק נתפעל געווארן, אמר ליה ריש לקיש, האט ריש לקיש געזאגט צו רבי יוחנן דידיה היא ער האט נישט געזאגט פון זיך, מתניתא היא ס'א ברייתא, פרעגט רבי יוחנן היכא תנא ליה, וואו די ברייתא, זאגט ריש לקיש בתורת כהנים, אין ספרא, נפק תנייה בתלתא יומי איז רבי יוחנן געגאנגען, און געלערנט גאנץ תורת כהנים אין דריי טאג, וסברה בתלתא ירחי, און שפעטער האט ער געלערנט די סברות פון תורת כהנים, די טעמים פון תורת כהנים, די טעמים אין די ברייתות דארט, אין דריי חדשים. זאגט די גמרא ווייטער, א נייע סוגיא, אמר ר' אלעזר, האט ר' אלעזר געזאגט, ערל שהזה הזאתו כשרה, א ערל וואס שפריצט מי חטאת אפר פרה אדומה, איז כשר זיין הזאה, פארוואס? מידי דהוה אטבול יום. פונקט ווי א טבול יום, שאף על פי שאסור בתרומה, כשר בפרה. אזוי ווי א טבול יום, איינער וואס האט זיך גע'טובל'ט און ווארט אויף ביינאכט איז אסור בתרומה און כשר בעבודת הפרה האדומה, איז די זעלבע זאך די ערל וואס איז אסור בתרומה איז אויך כשר בפרה. איי פרעגט די גמרא וואס איז א פארגלייך? מה לטבול יום שכן מותר במעשר, א טבול יום מעג עסן מעשר שני, מה שאין כן א ערל טאר נישט עסן מעשר שני, ווי אזוי קען מען זיי פארגלייכן? ענטפערט די גמרא, אטו אנן לאכילה קאמרינן, ווער רעדט דא פון עסן? ווען מ'וואלט גערעדט פון עסן פרה אדומה פרעגסטו א גוטע קשיא. מ'רעדט נישט דא פון עסן, אנן לנגיעה קאמרינן, מ'רעדט דא פון צורירן, און במילא איז דא דא א קל וחומר, ומה טבול יום שאסור בנגיעה דתרומה מותר בפרה, מה דאך א טבול יום וואס טאר אפילו נישט צורירן קיין תרומה, פון דעסט וועגן מעג ער טון עבודת פרה אדומה, ערל שמותר בנגיעה אינו דין שמותר בפרה, איז כל שכן א ערל וואס מעג אוודאי צורירן תרומה, עסן טאר ער נישט אבער צורירן מעג ער, איז אוודאי און אוודאי מעג ער טון די עבודה פונעם פרה אדומה. זאגט די גמרא תניא נמי הכי, מען האט אזוי קלאר געלערנט אין א ברייתא, ערל שהזה הזאתו כשרה, ומעשה היה והכשירו חכמים הזאתו, טאקע אויך געווען אזא מעשה אז א ערל האט געשפריצט אפר פרה אדומה, און חכמים האבן מכשיר געווען. מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא פון אן אנדערע ברייתא, וואס אין די ברייתא מיר זעהן אז א ערל טאר נישט, שטייט אין די ברייתא, טומטום שקידש, א טומטום וואס האט אויסגעמישט אפר פרה אדומה מיט וואסער, ער האט געמאכט די מי חטאת, קידושו פסול, איז פסול פארוואס? מפני שהוא ספק ערל, ווייל ער איז א ספק ערל, וערל פסול לקדש, און א ערל איז פסול פון מקדש זיין די מי חטאת, ס'טייטש ער טאר נישט טון א עבודה מיט די פרה אדומה, ואנדרוגינוס שקידש, קידושו כשר, אבער א אנדרוגינוס מעג יא? פארוואס ווייל א פרוי מעג, א ערל טאר נישט אבער א פרוי מעג יא? ממילא אנדרוגינוס אפילו על הצד אז ס'איז א פרוי מעג ער. רבי יהודה אומר רבי יהודה קריגט זיך בנושא פון אנדרוגינוס באלד וועט די גמרא צונעמען וואס די מחלוקת איז פון די תנא קמא רבי יהודה, אבער רבי יהודה זאגט אף אנדרוגינוס שקידש קידושיו פסולים, א אנדרוגינוס טאר אויך נישט, מפני שספק אישה, ווייל ס'איז דאך דא א צד ס'איז א פרוי, ואישה פסולה מלקדש, און רבי יהודה האלט א פרוי טאר נישט מקדש זיין די מי חטאת. על כל פנים קתני מיהא ערל וספק ערל פסול מלקדש, שטייט דאך דא קלאר אין די ברייתא אז א ערל און אפילו א ספק ערל טארן נישט מקדש זיין, טארן נישט טון די עבודה מיטן מי חטאת, און וואס איז פשט אז פריערט האט מען געהאט א ברייתא אז א ערל מעג יא, און מען האט געהאט א מימרא פון רבי אלעזר אז א ערל מעג יא, וואס פשט? ענטפערט די גמרא, אמר ר' יוסף, האי תנא, תנא דבי ר' עקיבא היא ס'טייטש די תנא פון די צווייטע ברייתא וואס זאגט אז א ערל טאר נישט, גייט כשיטת ר' עקיבא, וועלכע ר' עקיבא? דמרבה ליה לערל כטמא, וואס האלט אז א ערל איז פונקט ווי א טמא, וועלכע ר' עקיבא רעדט ער דא דתניא? אזוי מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, און אונז האבן מיר געזען די ר' עקיבא צוויי בלאט צוריק אין דף עיין, רבי עקיבא אומר, איש איש לרבות הערל, ס'טייטש פון ווי לערנט מען ארויס אז א ערל טאר נישט עסן קיין תרומה? האבן מיר געזען א מחלוקת צו מ'לערנט ארויס פון א גזירה שווה, און רבי עקיבא האט געהאלטן מ'לערנט עס ארויס פון איש איש. יעצט, וואס שטייט דארט אין די פסוק איש איש? שטייט אין פסוק איש איש מזרע אהרן, והוא צרוע או זב, בקדשים לא יאכל, אז א טמא'נער מענטש, טאר נישט עסן קיין תרומה. יעצט רבי עקיבא איז מרבה איש איש אן ערל, פשט רבי עקיבא האלט אז א ערל האט די זעלבע דין פון א טמא, אויב אזוי איז פשט אז רבי עקיבא האלט אז א ערל טאר נישט צורירן קיין תרומה, נישט נאר טאר נישט עסן תרומה, נאר ער טאר אפילו נישט צורירן, איז אויב רבי עקיבא האלט אזוי, פאלט אוועק די גאנצע קל וחומר, ווייל וואס איז געווען אונזער לימוד אז א ערל מעג טון די עבודות מיט די פרה אדומה, ס'איז געווען א קל וחומר פון א טבול יום, אז מה דאך א טבול יום טאר נישט צורירן, מעג טון עבודת פרה אדומה, כל שכן די ערל וואס מעג צורירן תרומה אוודאי און אוודאי, אבער לויט רבי עקיבא איז דאך די קל וחומר נישט קיין ריכטיגע קל וחומר, ווייל א ערל טאר טאקע נישט צורירן קיין תרומה, און ממילא לויט רבי עקיבא מעג טאקע א ערל נישט טוהן קיינע פון די עבודות אין פרה אדומה און די צווייטע ברייתא גייט כשיטת רבי עקיבא אמר רבא זאגט רבא הוה יתיבנא קמיה דרב יוסף איך בין געזעצן פאר רב יוסף ווען רב יוסף האט געזאגט די חידוש אז רבי עקיבא האלט אז א ערל מיט א טמא די זעלבע זאך אז א ערל איז ממש פונקט ווי א טמא און ער טאר נישט צורירן קיין תרומה זאגט רבא וקשיא לי האב איך געפרעגט אויף דעם א קשיא לא לישתמיט תנא וליתני הערל והטמא זאל נישט זיין איין תנא אין קיינע פון די משניות אין קיינע פון די ברייתות, קיין שום פלאץ טרעפט מען נישט אזא לשון, הערל והטמא, ולימא שפעטער ווען אונז קענען זאגן רבי עקיבא היא, ס'טייטש טאמער רבי עקיבא האלט טאקע אז א ערל און א טמא ביידע האבן די זעלבע דינים, ווייל מ'לערנט איינס ארויס פון צווייטן, וואלט ערגעץ געדארפט זיין א משנה צו עפעס א ברייתא וואס זאגט הערל והטמא, און אונז וואלטן איינגעזעצט אז ווייסט ווער די תנא פון די משנה ווייסט ווער די תנא פון די ברייתא, ס'איז רבי עקיבא, און ממילא זאגט רבא אז מען זעהט נישט אזא זאך, איז אוודאי רב יוסף נישט גערעכט, ס'טייטש אוודאי האלט נישט רבי עקיבא אז א ערל איז פונקט ווי א טמא, אוודאי מעג א ערל צורירן תרומה, און ממילא אוודאי די קל וחומר א גוטע קל וחומר. איי ס'דא א צווייטע ברייתא וואס שטייט דארט אז א ערל טאר נישט טון די עבודות אין פרה אדומה? מוז מען טאקע זאגן אז די ברייתא האלט אז חזל האבן מחמיר געווען ביי פרה אדומה און נישט צוגעלאזט א ערל, אבער נישט מעיקר הדין. איי פרעגט די גמרא ולא? רבא פרעגט אז מען טרעפט אין ערגעץ נישט זאל שטיין הערל והטמא, מען זעט יא אזא פלאץ והא קתני, מיר האבן געלערנט א ברייתא הערל והטמא פטורים מן הראי', אז סיי א ערל און סיי א טמא זענען פטור פון צו ברענגען א עולת ראי' ווען מען איז עולה רגל על כל פנים זעהן מיר שטייט הערל והטמא צוזאמען, זאגט די גמרא ניין, דארט איז נישט פשט אז א ערל און א טמא האבן ביידע די זעלבע דין, נאר התם משום דמאיס, א ערל איז מאוס דערפאר איז ער פטור פון צו ברענגען א עולת ראיה, אבער נישט פשט ווייל ער האט טאקע א דין פון א טמא. זאגט יעצט די גמרא, די גמרא גייט יעצט צוריק צו די מחלוקת מען האט געזען צווישן תנא קמא און רבי יודא צו אן אנדרוגינוס מעג טון די עבודה מיט די פרה אדומה צו נישט, זאגט די גמרא ואזדו לטעמייהו, זיי גייען דא ביידע כשיטותיהם, דתנן, אזוי האט מען געלערנט אין א משנה, הכל כשירין לקדש, חוץ מחרש שוטה וקטן, יעדער איז כשר צו מקדש זיין די מי חטאת צו אויסמישן די מי חטאת, מיט די אפר פרה אדומה חוץ א חרש שוטה וקטן רבי יודא מכשיר בקטן רבי יודא זאגט א קטן יא ופוסל באישה ובאנדרוגינוס א אישה און א אנדרוגינוס זאגט ער טארן נישט פארוואס איז די גמרא מסביר מאי טעמא דרבנן וואס איז די טעם פון דעם תנא קמא דכתיב ווייל שטייט אין פסוק ביי די קידוש ביים אויסמישן די וואסער מיט די אפר פרה אדומה זאגט די פסוק ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת שטייט דארט ווייטער ונתן עליו מים חיים אל כלי אז מען מישט אויס די וואסער מיט די אפר פרה אדומה, יעצט די ולקחו די ו' פון ולקחו איז פשט ס'גייט ארויף אויף וואס שטייט דארט פריערט פארדעם אין פסוק, איז פארדעם רעדט די פסוק פון די אסיפה פון צאמנעמען די אפר פרה אדומה, און דארט שטייט אין פסוק ואסף איש טהור, וואס ווי רשי ברענגט דא מען דרשנ'ט איש למעט קטן און טהור לרבות אישה, וואס טייטש ווען ס'קומט צו די אסיפה צו צאמנעמען די אפר פרה אדומה דארט האלט יעדער

די פסוק זאגט מיט די וא"ו פון ולקחו אז די זעלבע ווי דארט איז דא, אזוי ווי ביי די אסיפה איז נישט א קטן און יא א אישה, די זעלבע זאך ביי קידוש ביים אויסמישן די וואסער מיט די אפר פרה אדומה איז אויך א קטן פסול אבער א אישה מעג יא, ורבי יהודה אמר לך, וואס זאגט רבי יהודה, אם כן, נימא קרא ולקח, וואלט די פסוק געדארפט זאגן ולקח, ולקח איז א לשון יחיד, וואס ביי די אסיפה שטייט אויך ואסף א לשון יחיד, דעמאלטס וואלסטו געקענט זאגן ס'איז איין המשך, מאי ולקחו, פארוואס פלוצלינג טוישט דער פסוק צו א לשון רבים, זאגט רבי יהודה, דערווייל דער פסוק וויל אונז קומען לאזן הערן, דאפילו הנך דפסולין התם, כשרין הכא, אז אפילו דער וואס איז פסול ביים אסיפה, ווער איז פסול ביים אסיפה? א קטן, דא ווען ס'קומט צו קידוש, צו אויסמישן מיט די וואסער, דא איז א קטן כשר, איי, אי הכי אישה נמי, אויב אזוי, אונז האבן געזעהן אז חוץ דעם וואס זיי קריגן זיך תנא קמא רבי יהודה קריגן זיך ביי קטן, קריגן זיך אויך ביי אישה, רבי יהודה זאגט אז א אישה נישט, א אישה איז נישט כשר, פארוואס? ווען סקומט צו אסיפה איז א אישה יא כשר? ענטפערט די גמרא, רבי יהודה האלט ונתן ולא ונתנה, שטייט ונתן נישט ונתנה, און במילא זאגט רבי יהודה ווען סקומט צו ונתן עליו מים חיים אל כלי ווען סקומט צו קידוש צו אויסמישן די וואסער מיט די אפר פרה אדומה טאר א אישה דאס נישט טון, זאגט יעצט די גמרא, ורבנן, לכאורה וואס ענטפערן די חכמים צו רבי יהודה? רבי יהודה האט דאך גוט געזאגט, שטייט ולקחו, ס'וואלט געדארפט שטיין ולקח, וואס עפעס טוישט מען צו א לשון רבים? זאגט די גמרא, ווייל תנא קמא האלט, אי כתיב ולקח, ונתן, טאמער ביידע וואלט געשטאנען א לשון יחיד, הוה אמינא, וואלט איך געזאגט, אז שקיל חד, ויהיב חד, ס'טייטש נאר איין מענטש מעג טון די זאכן, ס'דארף זיין איין מענטש, וואס נעמט די אפר פרה אדומה, און איין מענטש וואס גיסט די וואסער אויף דעם, ס'קען נישט זיין צוויי מענטשן צוזאמען, אזוי וואלט איך געזאגט, כתב רחמנא פאר דעם שטייט ולקחו, אז צוויי צוזאמען קענען עס אויך טון, ווייטער ואי כתב רחמנא ולקחו, ונתנו, ווען ס'וואלט געשטאנען ביידע א לשון רבים, הוה אמינא וואלט איך געזאגט דשקלי תרי, ויהבי תרי, אז מען דארף דווקא צוויי, צוויי מענטשן זאלן נעמען די אפר פרה אדומה, און צוויי מענטשן צוזאמען גיסן וואסער אויף דעם, פאר דעם כתב רחמנא ולקחו ונתן, פאר דעם שטייט איינס א לשון רבים, און איינס א לשון יחיד, כדי צו קומען לאזן הערן דאפילו שקלי תרי ויהיב חד, אז ס'קען זיין צוויי וועלן נעמען די אפר פרה אדומה און איינס וועט גיסן, אדער פארקערט איינס וועט נעמען די אפר פרה אדומה און צוויי וועלן גיסן, דהיינו די תורה איז נישט מקפיד וויפיל טוען עס איינס אדער צוויי, פארדעם שטייט איינס א לשון יחיד און איינס א לשון רבים, פירט די גמרא אויס מיט נאך א דרשה דארט שטייט אין פסוק והזה הטהור על הטמא, וואס טהור איז איבעריג, איז פון טהור דרש'ט מען טהור מכלל שהוא טמא, אז שטייט דא טהור איז משמע אז דא לגבי דעם לגבי אפר פרה אדומה איז ער טאקע טהור אבער לגבי א צווייטע זאך לגבי תרומה איז ער טמא אז וואס? לימד, פון דא לערנט מען ארויס על טבול יום שכשר בפרה אז א טבול יום וואס לגבי תרומה איז ער טמא ער טאר נישט צורירן קיין תרומה און כל שכן נישט עסן אבער ווען עס קומט צו פרה אדומה מעג ער טוהן די עבודה פון פרה אדומה און נאך מער ווי רשי ברענגט אז א טבול יום ווען עס קומט צו מעשר שני הייסט ער טהור, און ממילא שטייט דא והיזה הטהור על הטמא, קומט טאקע מרבה זיין אז א טבול יום מעג טוהן די עבודות מיט די פרה אדומה.